היום יום י"ב שבט, השכל וההתפעלות שני עולמות הם, דער שכל דער פארשטאנד פון א מענטשן, און די צוטראגנקייט פון די הארץ זענען צוויי אנדערע וועלטן, עולם קר ומיושב, איינער איז א קאלטער, דער שכל איז קאלט און רואיג, ועולם רותח ומבוהל, און איינער איז א צוקאכטער און א צוטומלטער, די הארץ איז צוקאכט און צוטומלט, דאס איז התפעלות, וזאת היא עבודת האדם לחברם להיות לאחדים, און די עבודה פון א מענטשן איז אויף צוזאמען ברענגען דעם קאלטן שכל מיט דעם צוקאכטן רגש הלב,

למורה דרך בחיים של עבודה ופועל, און דער שכל, דער קאלטער שכל, ווערט א וועגווייזער ווי צו דינען דעם אייבערשטן בפועל. און דאס איז דאך א יסודות'דיגע זאך בכלל וואס רעדט זיך אסאך אין חסידות, די די אנגעשטרענגטשאפט צווישן דעם קאלטן שכל מיט די ווארימע הארץ,

האט זיך געזשאלעוועט צום רעבן עם איז געוועזן בגשמיות זייער שווער, צו דערצו איז ער אויך געווען א איד וואס האט זוכה געוועזן אז ער איז געזעצן אין תפיסה פאר אידישקייט אין רוסלאנד, שרייבט עם דער רבי אזוי, יעדער זאך אויב דאס איז אויף זיין ריכטיגן ארט איז אויב דאס איז אויפן ריכטיגן ארט איז גוט, אויב ס'איז אבער ניט אויפן ריכטיגן ארט טויג דאס ניט און ס'איז א צווייענדיגער חסרון, סיי ער איז וואו ער דארף ניט און סיי דארטן וואו ער איז מאכט ער קאלע. שכל און התפעלות זאגט דער רבי דאס איז צוויי וועלטן, שכל איז א קאלטער און א מיושב'דיגער און די האַרץ איז אַ התפּעלות און ס'איז אַ קאָכיקע און אַ צוטומלטע. און אַ מענטש דאַרף מחבר זײַן די צװײ װעלטן, אַז זײ זאָלן זיך פֿאַראײניקן, כּדי אַז די קאַלטע װעלט זאָל זיך אָנװאַרעמען פֿון די היץ, פֿון די װאַרעמקײט פֿון דעם קאָך פֿון דער האַרצן, און די צוקאָכטע װעלט פֿון די האַרץ זאָל זיך באַרואיקן מיט די רואיקײט פֿון דעם

ס'וועט אים גורם זיין קורת רוח. התפעלות אליין איז א פייער וואס פארברענט דעם גוף און דאס פארקוועטשט דעם נפש, און די תוצאה זאגט דער רבי איז שעמום. מיר איז קלאר זאגט דער רבי אז אלע דיינע סברות מיט אלע דיינע ספיקות קומען פון א שמוציגן קוואל פון מרה שחורה וואס דאס איז מאוס בחסידות אינגאנצן, וואס די סיבה אויף דערויף איז דערפאר וואס דו האסט אפגעלאזן די עבודה, עבודה שבלב ווי עס דארף צו זיין על פי חסידות, יעדערער לויט זיין אופן איז אפגעלאזן, און בשעת א מענטש לאזט אפ זיין וועג וואס ער דארף זיך אויפפירן איז צוביסלעך הייבט ער אן בלאנדזשען, און פון אנהייב הייבט זיך אן ביים קערן אין קאפ אז לויט די תנאי הזמן לויט תנאי המקום דארף מען זיך צופאסן, דערנאכדעם גייט דורך א וויילע און ער זעט אז ער איז געבליבן קרח מכאן ומכאן, ער איז געבליבן נאקעט, פון וואס ער האט געהאט האט ער פארלארן, און דאס וואס ער האט געמיינט אז ער וועט. באקומען האט ער גארנישט באקומען, ער איז געבליבן מיט גארנישט. באפאלט אים יעמאלט דער נפש הבהמית מיט פיילן פון מרה שחורה און עצבות. אמת זאגט דער רבי, די דער פראבלעם פון פרנסה וועגן עסן איז א שווערע מעשה און על פי תורה דארף א מענטש טון וואס ער קען. און דארף זיך האבן בטחון אז דער אייבערשטער וועט עס עם צושטעלן, אבער ער דארף זיך האלטן שטארק אין עבודת השם. מיינע טייערע תלמידים זאגט דער רבי, במסתרים תבכה נפשי וואס איר זייט אראפגעפאלן ביי זיך, וואס דער עיקר איז דאס דאך ווייל ס'פעלט אייך אין גשמיות, איז במילא מקרב ולב עמוק בין איך זיך מתחנן צום אייבערשטן און איך בין מעורר רחמים ביי אונזערע רביים אז מ'זאל זיי זאלן מתפלל זיין פאר אייך איר זאלט האבן אלץ וואס איר דארפט בגשמיות וברוחניות, און איך פארטיידיג אייך מיטן מאמר חזל אז לחם שאלו כהוגן, אבער די הארץ קוועטשט מיר פון דעם געפערליכן פראסט, מיט וואס פאר א פנים וועלן מיר זיך ווענדן צו אונזערע עלטערן אבותינו הקדושים בעטן מעורר רחמים זיין, זיי האבן זיך מוסר נפש געוועזן פאר אידישקייט, אז אידן זאלן זיין אין א קרן אורה, און וואס טוען מיר? מיר זענען טאקע גערעכט, און אלע מליצי ישר וועלן זיך איינשטעלן פאר אונז מיט מידת הרחמים אז ס'איז ביטער און ס'זאל זיין גוט, אבער וואס טוען מיר? מיר פילן די גשמיות'דיגע פראבלעמען, מיר פילן וואס פעלט אונז בגשמיות, וואס איז מיט די רוחניות'דיגע מצב? ביי מיר קלינגט אין די אויערן דער מענה וואס דער אלטער רבי האט געזאגט דעם חסיד פון שקלאוו וואס ער האט זיך געזשאלעוועט אויף זיין שווערן מצב, ער האט געדארפט חתונה מאכן, ער האט געדארפט באצאלן חובות, ער האט געדארפט האבן פרנסה, האט אים דער רבי געענטפערט, דו זארגסט אלץ אויף דעם וואס דו באדארפסט, אויף דעם אויף וואס מען דארף דיך, זאגסטו גארנישט. די ווערטער זאגט דער רבי דארפן ניט האבן קיין ביאור, דארפן ניט קיין פירוש, דאס איז זייער קלאר. דו זארגסט זיך אויף דיינע באדערפענישן, אבער דו טראכסט ניט אויף וואס מען דארף דיר, דאס איז ניט סתם מוסר ווערטער, דאס איז פשוט דברי חכמה והוראה, דברי תורה א הוראה בחיים ווי מען דארף זיך פירן. דאס וואס דו דארפסט וועט דאך דיין זארגן ניט העלפן, דאס וואס דו דארפסט דאס איז תלוי אין דיר.